מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד ב' לאמיר אנהייבן דף י"ח עמוד א' גאנץ אונטן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, על שישה חדשים השלוחין יוצאין. אויף זעקס חדשים שיקט מען ארויס די שלוחים זאלן מודיע זיין פאר כלל ישראל ווען האט בית דין מקדש געווען דעם חודש. לאמיר עס אביסל צונעמען לאמיר עס בעסער פארשטיין, וואס מיינט בכלל א חודש? וויאזוי איז מען מקדש דעם חודש? וואס געשעהט דא פונקטליך? די תורה זאגט אונז החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה. דער אייבערשטער האט גענומען משה רבינו, האט אים געוויזן די לבנה, ער האט אים געזאגט כזה ראה וקדש, דאס דארפסטו זען, אזוי דארף עס אויסזען, און לפי דעם וועסטו קענען מקדש זיין דעם חודש. און נישט נאר דו וועסט מקדש זיין דעם חודש, נאר בית דין שפעטער וועט אייביג מקדש זיין דעם חודש, און על פי ווען בית דין האט מקדש געווען דעם חודש, עסטו מאכן ימים טובים, עסטו מאכן פסח, עסטו מאכן שביעות, עסטו מאכן ראש השנה, יום כיפור, סוכות, אלעס על פי וואס דו האסט מקדש געווען. איז די שאלה איז מיר ווייסן ביי ראש חודש אמאל א חודש האט נײַן און צוואַנציק טעג און אמאל האט עס דרײַסיק טעג א חודש חסר מיט א חודש מלא לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס געשעהט עס לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין ווען מען קוקט ארויף זעהט מען די לבנה פארט ארום אונזער וועלט יעדע נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טעג דאס הייסט ס'נעמט א גאנצע חודש וואס איז נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טעג פאר די לבנה זאל ארום פארן אונזער וועלט, און דאס געשעהט צוועלף מאל א יאר. יעצט וויבאלד ס'נעמט נײַן און צוואַנציק מיט א האלב טעג, בעצם קומט אויס אז ראש חודש איז ערגעץ אינמיטן א טאג. אבער איך קען דאך נישט מאכן קיין ראש חודש אינמיטן, ס'מוז זיין א גאנצן טאג, כ'קען נישט מאכן א האלבע טאג איז געווען נישט ראש חודש, און א האלבע טאג איז יא ראש חודש. פאר דעם האב איך חדשים וואס זיי זענען חסר, זיי זענען נײַן און צוואַנציק טעג, און איך האב חדשים וואס זיי זענען דרײַסיק טעג. פון דא קומט עס די חודש חסר מיט די חודש מלא. יעצט כדי בית דין זאל קענען מקדש זיין א חודש, מוז דא געשען אז איך זע די נייע לבנה. סאו וואס איך מוז האבן, איך מוז האבן עדים וואס קומען און זיי זאגן, מיר האבן געזען די לבנה. בית דין גייט זיי אויספרעגן, מאכן זיכער ס'שטימט אלעס, און אויב זע איך טאקע אז ס'איז אלעס ריכטיג וואס זיי האבן געזאגט, קען איך טאקע מקדש זיין דעם חודש על פי וואס זיי האבן געזען. איז וויאזוי מ'גייט אויספרעגן די עדים מיט די אלע זאכן גייען מיר באלד לערנען. לאמיר נאר פארשטיין אויף וואס האבן זיי געזען. די עדים קומען, זיי זאגן, אויפן ניין און צוואנציגסטע פאר ס'איז געווארן נאכט, דאס הייסט די ניין און צוואנציגסטע, די איווענינג, אדער די דרייסיגסטע, שוין געווען נאכט, דעמאלס האבן מיר געזען א לבנה. קומען זיי צו בית דין די דרייסיגסטע, און זיי זאגן פאר בית דין, נעכטן נאכט האבן מיר געזען די לבנה. איז אויב בית דין פרעגט זיי אויס, און מען טרעפט טאקע אלעס איז ריכטיג אזוי ווי זיי האבן געזאגט, און ס'איז טאקע אמת, און ס'קען טאקע זיין זיי האבן געזען די לבנה, מאכט מען אפן דרייסיגסטע ראש חודש, דאס הייסט היינט איז די ערשטע טאג פונעם נייען חודש, מארגן עט זיין די צווייטן טאג, און איבערמארגן עט זיין דעם דריטן טאג. אויב אבער עס קומען נישט קיין עדים, אדער וואס זיי האבן געזאגט איז נישט אמת, קומט אויס אז יעצט שטיי איך אויפן דרייסיגסטן, און איך הער נישט קיין שום ווארט פון די נייע לבנה, קומט אויס די דרייסיגסטע באלאנגט נאך צום פריערדיגן חודש, מארגן די איין און דרייסיגסטע, דאס וועט זיין ראש חודש, דאס וועט זיין דער ערשטן טאג פונעם נייען חודש, און די קומענדיגע טאג וועט זיין דער צווייטן. דאס הייסט א חודש חסר מיינט אז ס'איז געקומען עדים, זיי האבן געזאגט אונז האבן געזען די לבנה, איז פאר דעם בית דין האט מקדש געווען דעם דרייסיגסטן טאג, אויב אזוי די דרייסיגסטן טאג איז שוין די ערשטן טאג פונעם נייען חודש, מארגן איז די צווייטע, איבערמארגן די דריטע, אבער א חודש מלא מיינט ס'איז נישט געווען קיין עדים, מ'האט נישט געזען קיין לבנה, פאר דעם היינט די דרייסיגסטע טאג באלאנגט נאך צום פריערדיגן חודש. מארגן דער איין און דרייסיגסטער, דאס איז שוין ראש חודש, דאס באלאנגט צום קומענדיגן חודש, און איבערמארגן עט זיין דעם צווייטן טאג. יעצט מיט דעם לאמיר אנהייבן אונזערע משנה. זאגט די הייליגע משנה, על שישה חדשים השלוחין יוצאין. יעצט כדי דער עולם זאל וויסן ווען איז געווען ראש חודש, איז נישט געווען אזוי ווי א לוח ווי אונז האבן היינטיגע צייטן, אונז האבן היינט א לוח, ווייל הלל הנשיא איז געווען דער לעצטער נשיא, ער האט געזען אז מען קען שוין נישט גיין על פי קידוש החודש דורכ'ן בית דין, האט ער געמאכט א קאלענדער, אינעם יאר פֿיר טויזנט הונדערט און אַכצן נאך בריאת העולם, האט ער געמאכט א קאלענדער וואס וועט זיך האלטן פאר אלע זעקס טויזנט יאר ביז משיח העט קומען. אבער פארדעם, פאר עס איז געווען א קאלענדער, און מען האט יא מקדש געווען דעם חודש על פי ראי' האט מען דאך געדארפט מודיע זיין פאר די עולם ווען איז געווען ראש חודש, איז עס געווען א חסר, איז נאר געווען נײַן און צוואַנציק טעג די פריערדיגע חודש, אדער ניין ס'איז געווען א מלא. אויף דעם דער וועג וואס מען האט עס געטון איז, לכתחילה האט מען געמאכט א פייער, מען איז געגאנגען אויף א הויכע בארג און מען האט געמאכט א פייער, שטעט ווייטער האבן געזען אה ס'ברענט א פייער דארטן, לאמיר אונז מאכן די פייער, און יעדע שטאט איין פלאץ נאכן צווייטן האט געמאכט א פייער, אזוי האט יעדער איינער געוואוסט אה בית דין האט מקדש געווען דעם חודש, ס'איז געווען א חודש, ס'איז געווען א חודש, ס'איז געווען א מלא צו א חסר. למעשה משקלקלו המינים, זיי האבן געמאכט פאלשע פייערס, און מ'האט נישט געוואוסט יעצט האט בית דין יא מקדש געווען דעם חודש, אדער ניין זיי האבן דא נאר געמאכט א שפיל, וואס מען האט געטון איז מען האט געשיקט שליחים, שליחים זענען ארויס געגאנגען, זיי האבן מודיע געווען פאר די עולם זאלסטו וויסן, עס איז געווען א חודש חסר, אדער ניין עס איז געווען א חודש מלא. און דאס וואס די משנה זאגט אונז, נישט פאר יעדער חודש זענען די שלוחים ארויס געגאנגען, על שישה חדשים השלוחין יוצאין, אויף זעקס חדשים זענען די שלוחים ארויס געגאנגען. וואס זענען די זעקס חדשים? לאמיר זיי אויסציילן, על ניסן מפני הפסח, אין ניסן זענען זיי געגאנגען, כדי מען זאל וויסן ווען פסח איז, איך דארף דאך וויסן איז די פריערדיגע חודש געווען א חסר, איז עס געווען א מלא, און לפי דעם קען איך אנהייבן ציילן, איך קען אנקומען צו פסח. און אײנמאָל איך װײס שױן פּסח, גײ איך צײלן װײַטער נאָך נײַן און פֿערציק טעג, אױפֿן פֿופֿציקסטן טאָג װײס איך דעמאָלטס איז שבֿועות. על אַבֿ, חודש אַבֿ איז מען אױך אַרױסגעגאַנגען מפּני התּענית. איז דאָך דאָ דעם תּענית, תּשעה-באָבֿ, כּדי אז מע זאָל װיסן װען תּשעה-באָבֿ איז, איז מען אַרױסגעגאַנגען, און די שלוחים פֿלעגן גײן, אַװדאי שבת האָט מען געסטאָפּט, אָבער װי לאַנג מע האָט געקענט גײן ביז צו תּשעה-באָבֿ איז מען געגאַנגען. די זעלבע זאך איז אויך על אלול מפני ראש השנה, אין אלול איז מען געגאנגען פאר ראש השנה, כדי מענטשן זאלן וויסן ווען ראש השנה איז, היות ראש השנה אליינס פאלט דאך אויף ראש חודש, האט מען געמוזט גיין אויפן פריערדיגן חודש, איז מען געגאנגען מודיע זיין פאר די עולם זאלסטו וויסן, דעמאלטס איז געווען חודש אלול. יעצט גיי ציילן נאכאמאל דרייסיג טעג, מאך כאילו חודש אלול וועט זיין א חסר, אויפן דרייסיגסטן טאג יעצט איז ראש השנה, אבער על תשרי מפני תקנת המועדות, כאטשיג וואס בעצם מ'האט געהאלטן ראש השנה, אויב אזוי בעצם וואלט איך קענען זאגן איך ווייס ווען יום כיפור איז, איך ווייס ווען סוכות איז, נאך אלץ על תשרי מפני תקנת המועדות, כדי מענטשן זאלן פילן זיי האלטן טאקע דעם ריכטיגן טאג פאר יום כיפור, כדי מ'זאל טאקע וויסן די סוכות וואס איך האלט איז ריכטיג, ווייל אפשר אלול איז געווען א מעובר'דיגע, נישט נאר דרייסיג טעג, פארקערט ס'איז געווען א גאנצע חודש א מעובר'דיגע חודש, און פארדעם בעצם אונז זעמיר דא פאלש מיט איין טאג. איז מען נאכמאל ארויסגעגאנגען על תשרי מפני תקנת המועדות, על כסלו מפני חנוכה, אין כסלו איז מען נאכמאל געגאנגען פאר חנוכה, מ'זאל וויסן ווען חנוכה איז, ועל אדר מפני הפורים, אין אדר כדי מ'זאל וויסן ווען פורים איז. ענדיגט די משנה צו און זאגט די משנה כשהיה בית המקדש קיים יוצאין על אייר מפני פסח קטן, דאס הייסט, זאגט די משנה, יעצט וואס אונז האבן שוין נישט קיין בית המקדש, איז טאקע אזוי ווי מען האט יעצט אויפגעציילט, אבער כשהיה בית המקדש קיים, ווען דער בית המקדש איז יא נאך געשטאנען, חודש אב איז אוודאי נישט ארויסגעגאנגען, נישט געווען קיין תשעה באב, נאר וואס, וואס איז געווען דער זעקסטער חודש? אויף דעם זאגט די משנה, זאלסטו וויסן, יוצאין על אייר מפני פסח קטן, מען איז געגאנגען אויף חודש אייר, אזוי ווייסט מען יעצט ווען איז פסח שני, איז די אידן וואס זענען געווען בדרך רחוקה, אָדער זיי זענען געווען טמא, זיי האָבן נישט געקענט מאַכן דעם קרבן פּסח, האָבן זיי יעצט געקענט עולה זיין צו ירושלים און גיין ברענגען זייער קרבן. פרעגט די גמרא איין מינוט, וליפקו נמי אתמוז וטבת? דו האָסט מיר געזאָגט ס'איז דאָ זעקס חדשים, שלוחים גייען אַרויס, זענען מודיע פאַר כלל ישראל ווען איז געווען ראש חודש, איין מינוט, וואס איז מיט תמוז? וואס איז מיט טבת? ביידע האבן א תענית אין זיך. אז איך וועל נישט האבן קיין שלוחים, וועל איך נישט וויסן ווען צו מאכן דעם דעם תענית. איז פארוואס ווערט דאס נישט דערמאנט אין די משנה? און ער זאגט ווייטער, דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, מאי דכתיב, כ'וועל דיר ברענגען א פסוק. דער פסוק רעדט דא פונעם בית שני. אידן האבן אנגעהויבן צו בויען דעם בית שני, און זיי פרעגן, וואס זאל איך יעצט טון מיט די תעניתים וואס מ'האט געפאסט די פריערדיגע יאר? ש וואס איז בתמוז, וואס טוט מען מיט דעם? וואס טו איך מיט תשעה באב? וואס טו איך מיט צום גדליה? וואס טו איך מיט עשרה בטבת? וואס מיט די אלע תעניתים? דארף מען עס ווייטער האלטן? אדער ניין, יעצט וואס מען בויט דעם בית שני, מען בויט צוריק אויף, אויב אזוי לכאורה פעלט עס אלעס נישט אויס. עס ברענגט ער די פסוק, די פסוק זאגט אונז, כה אמר ה' צבקות, אזוי זאגט דער אייבערשטער, צום הרביעי, דער צום פון תמוז, וצום החמישי, די צום פון אב, וצום השביעי, די צום וואס איז אין תשרי, צום גדליה, וצום העשירי, דעם עשרה בטבת, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, דאס זאל זיין פאר די אידן לששון ולשמחה, מען בויט שוין די בית המקדש, ס'איז מער נישט קיין תענית, ס'איז א צייט פון ששון מיט שמחה. אז מען קוקט אן דעם פסוק זעט מען דא אבער אינטערעסאנט, קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה. אויפן זעלבן פסוק ערשט רופט מען עס אן צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, וצום העשירי, אבער שפעטער ווייטער זאגסטו מיר ווייטער יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, איז עס א צום אדער איז עס א צייט פון ששון און שמחה? נאר איז רב חנא בר ביזנא מסביר בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחה, ווילאנג די בית המקדש שטייט, דעמאלס איז א צייט פון ששון און שמחה, ס'איז אסור בהספדים, מען טאר נישט פאסטן, אבער אין שלום, טאמער ס'נישט דא קיין בית המקדש, דעמאלס צום, דעמאלס דארף מען פאסטן אויף דעם. אויב אזוי פרעג איך דיר א פשוט'ע קשיא, וואס זאגסטו מיר אין די משנה על ששה חדשים השלוחין יוצאין? פרעגט ער זייער א גוטע קלארע קשיא, וליפקו נמי אתמוז וטבת? אינעם פסוק שטייט דאך צום הרביעי מיט צום העשירי, דאס זענען די צוויי תעניתים וואס מען רעדט יעצט, אויב אזוי לכאורה אז איך זע ווי לאנג די בית המקדש שטייט נישט מוז איך פאסטן אויף זיי, אויב אזוי פרעג איך דיר וליפקו נמי אתמוז וטבת, לייגט צו חודש תמוז, לייגט צו חודש טבת, שיק ארויס שליחים כדי די עולם זאל וויסן ווען צו פאסטן. אמר רב פפא זאגט רב פפא, הכי קאמר, האסט פאלש פארשטאנען דעם פסוק. נאר וואס בזמן שיש שלום יהיה לששון ולשמחה, אוודאי אין א צייט פון שלום, עס איז דא א בית המקדש, איז דאס א צייט פון ששון און שמחה, מאך נישט קיין הספדים, מאך נישט קיין תעניתים, אבער נישט אייביג מוזטו גיין פאסטן, אז עס איז נישט דא קיין בית המקדש, אבער יש גזירת המלכות, דעמאלט איז דא צום. אז ס'נישט דא קיין בית המקדש, און ס'איז דא אבער דא צרות פון די מלכות, דעמאלס עס עס מוזן מאכן א צום דערפון, אבער אין גזירת המלכות, א צייט וואס איז פשוט רוהיג, ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, אבער קיין גזירת המלכות איז נישט דא, ואין שלום די בית המקדש איז נישט דא, דעמאלס רצו מתענין, רצו אין מתענין. אז מ'וויל קענסטו פאסטן, אז דו ווילסט קענסטו נישט פאסטן. קומט דאך אויס, דו פרעגסט מיר פארוואס איך שיק נישט ארויס קיין שלוחים פאר תמוז מיט טבת, די תירוץ איז ווייל אונזערע משנה רעדט זיך דאך פון נאכן בית המקדש, ווי די משנה זאגט אונז זייער קלאר, וכשהיה בית המקדש קיים, וואס איז געווען דעמאלס? דאס הייסט די משנה רעדט פון לאחר בית המקדש, ס'שטייט שוין נישט. אבער זאלסטו וויסן, די משנה רעדט פון א מצב וואס איז געווען רואיג. אז ס'איז געווען רואיג אויב איז אזוי די גאנצע תענית איז נישט געווען קיין מאסט, רצו מתענין, רצו אין מתענין. אויב אזוי קומט דאך אויס די תענית וואס איז אין תמוז, די תענית וואס איז אין טבת, וויבאלד עס איז נישט קיין מאסט, אויב אזוי שיק איך נישט ארויס קיין שליחים, איז פאר דעם זאגט די משנה זאלסטו וויסן אז שישה חדשים גייען ארויס די שליחים, אבער די צוויי חדשים ניין איך שיק נישט קיין שליחים, וויבאלד עס איז א רואיגע צייט, פעלט נישט אויס צו גייען פאסטן, אז דו ווילסט געזונטערהייט, אבער מוזן מוז מען נישט פאסטן, אויב אזוי שיק איך נישט ארויס קיין שליחים. איז פרעגט די גמרא איין מינוט, אי הכי תשעה באב נמי, אויב אזוי תשעה באב שיק אויך נישט ארויס, דו זאגסט מיר חודש אב דארף איך ארויסשיקן שליחים, פארוואס דארף איך ארויסשיקן שליחים, וויבאלד ס'דא א תענית אין דעם? אבער יעצט וואס אונז האבן געזאגט די אלע פסוק, די אלע צומים אין דעם פסוק, מוז מען נישט מאכן אין א צייט וואס ס'איז רואיג. אויב אזוי פרעג איך דיר אין פסוק שטייט דאך וצום החמישי, דאס מיינט דאך תשעה באב, און דו זאגסט דאס מוז מען נישט מאכן אין א רואיגע צייט, אויב אזוי שיק נישט ארויס קיין שלוחים פאר חודש אב. אמר רב פפא זאגט רב פפא ניין, שאני תשעה באב, תשעה באב איז אנדערש, הואיל והוכפלו בו צרות, ס'איז געווען דארטן אסאך צרות, ס'געווען דאפלטע צרות, וויבאלד ס'געווען דאפלטע צרות, תשעה באב איז נישט אזוי, ס'נישט קיין רצו מתענין רצו אין מתענין. דאמר מר בט' באב חרב בית הראשון ובשניה, סיי די בית ראשון סיי די בית שני ביידע איז חרוב געווארן אויף תשעה באב, נאך א זאך וואס איז געשען דעמאלס ונלכדה ביתר, די גאנצע שטאט ביתר, מען האט געוואוינט דארטן טויזענטער מענטשן, אלע זענען מען אויסגעהרג'עט געווארן, ונחרשה העיר, מען האט אויסגעאקערט גאנץ ירושלים, איז וויבאלד ס'איז געווען אזא שרעקליכע טאג זאלסטו וויסן, דעם תשעה באב דאס דארפסטו האלטן, איז פאר דעם זאג איך דיר ווייטער, על שישה חדשים השליחים יוצאים, תמוז ווערט נישט גערעכנט און טבת ווערט נישט גערעכנט, די משנה רעדט פון א רואיגע צייט, די צוויי תעניתים מוז איך נישט מאכן, אז איך מוז נישט מאכן אויב אזוי שיקט מען נישט קיין שליחים. תניא רבי שמעון אומר, זאגט רבי שמעון, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו, ס'איז געווען פיר פסוקים וואס מיין רבי רבי עקיבא האט געדרש'נט איין וועג, אבער ואני אין דורש כמותו, איך האב עס אביסל אנדערש אויסגעטייטשט. און ער גייט יעצט ברענגען דעם פסוק וואס מ'האט פריער דערמאנט, כה אמר ה' צבקות, צום הרביעי, וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי. און ער זאגט אזוי. רבי עקיבא האט מסביר געווען די פסוקים, צום הרביעי זה ט' בתמוז. וואס מיינט צום הרביעי? דאס איז ט' בתמוז, שבו הובקעה העיר, וואס דעמאלטס איז געווארן איינגעבראכן אינעם שטאט ירושלים, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ברביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותבקע העיר, ס'איז געווארן איינגעבראכן אינעם שטאט. וועסט דו פרעגן ואמאי קרי ליה רביעי, פארוואס ווערט עס אנגערופן רביעי? תירוץ פשוט, רביעי לחדשים, ס'איז די פערדע חודש, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, ס'איז די פערדע חודש. צום החמישי, זה תשעה באב, דאס איז תשעה באב, שבו נשרף בית אלוקינו, ס'איז געווארן פארברענט די בית המקדש. ואמאי קרי ליה חמישי, פארוואס ווערט עס אנגערופן חמישי? ווייל ס'איז חמישי לחדשים, די פיפטע חודש, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב. ווייטער איז ער מסביר, צום השביעי, זה ג' בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם, וואס נבוכדנצר האט איהם געשטעלט ער זאל זיין דער מנהיג פאר די אידן וואס זענען איבערגעבליבן אין ירושלים, ער דארף זיי פירן, ער דארף זיין דער מושל דארטן, און מען האט אים געהארגעט. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, א איד אליינס, ער האט אים געהארגעט, ער איז געווען מקנא זיין פאזישן, ער האט געהאלטן איך דארף עס צו באקומען, האט ער אים געהארגעט, און נאכדעם האט מען שוין געהארגעט אלע אנדערע אידן, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו. ואמאי קרי ליה שביעי, פארוואס ווערט עס אנגערופן שביעי? שביעי לחדשים, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, זיבן חדשים. צום העשירי, זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלים, וואס דעמאלטס נבוכדנצר איז געקומען, האט ארומגערינגלט ירושלים, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, א נבואה וואס דער אייבערשטער גיבט צו יחזקאל, און ער זאגט אים אזוי, ויהי דבר השם אלי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש, קומט דער אייבערשטער מיט א נבואה צו אים אויף עשרה בטבת, און ער זאגט אים לאמר, בן אדם כתוב לך את שם היום, שרייב אויף דעם טאג היינט, ס'איז זונטאג, ס'איז מאנטאג, וועלכע טאג ס'איז היינט, ואת עצם היום הזה, וועלכע דעיט ס'איז היינט, עשרה בטבת. און איך זאג דיר די נבואה איז אז סמך מלך בבל על ירושלים, היינט עשרה בטבת איז געווען די צייט וואס סמך מלך בבל על ירושלים, מ'האט ארום גענומען ירושלים, איז יחזקאל האט געוואוינט דארטן אין בבל, און ער האט נישט געקענט וויסן אזא זאך בעצם, נאר דער אייבערשטער געבט אים איבער א נבואה, געב דאס איבער פאר כלל ישראל, ווייל אידן עלען אראפ קומען פון ירושלים, און זיי עלען אויך זאגן די דעיט, דאס איז געווען די דעיט וואס מען האט ארום גענומען ירושלים, צו זען אויב ביידע שטימט. זיי פארציילן דאס איז געווען עשרה בטבת, ער קומט אן א נבואה זאגן עס איז געווען עשרה בטבת, זעה איך א נבואה איז די נבואה אמת. איז אויף דעם איז רבי עקיבא ווייטער מסביר ואמאי קרי ליה עשירי פארוואס ווערט עס אנגערופן עשירי? עשירי לחדשים ס'איז די צענטע חודש. און אויך פירט ר' עקיבא אויס, איך האב דיר יעצט געברענגט די גאנצע פסוק, צום הרביעי האב איך דיר געזאגט, ט' בתמוז, צום החמישי, ט' באב, צום השביעי, ג' תשרי, צום העשירי איז י' בטבת, איך האב דיר דאס אלעס אויפגעציילט, איז זאגט ער והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון, לכאורה די לעצטע זאך, דאס סמך על ירושלים, דאס וואלט געדארפט זיין אין אנהייב, ווייל דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס איז געשען, ערשט האט מען ארומגענומען ירושלים, און שפעטער איז געשען תבקע העיר, שפעטער נשרף בית אלוקינו, שפעטער נהרג גדליה בן אחיקם, איז והלא היה ראוי, הלא ראוי זה לכתוב ראשון, ולמה נכתב כאן, פארוואס למעשה איז דא געשריבן געווארן, כדי להסדיר חדשים כתיקונן, כדי פשוט זאל שטיין א סדר פון די חדשים, כ'גיי מיט צום רביעי, כ'גיי מיט תמוז, אב, תשרי און שפעטער טבת. און אויף דעם זאגט רבי שמעון, ואני אומר כן, ואני איני אומר כן, איך זאג נישט אזוי. אלא צום העשירי, זאלסטו וויסן די לעצטע זאך, די צום העשירי, זה חמשה בטבת, דאס איז א צווייטע דעיט, דאס איז חמשה בטבת. וואס איז דעמאלס געשען? שבו באת שמועה לגולה שהוכתה העיר, אז אין גולה אין גלות, אין בבל זיי זענען דעמאלס געוואר געווארן וואס איז געשען צו ירושלים, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ויהי בשתי עשר, בשתי עשרה שנה, בעשירי, בא, אויפן צענטן חודש, חודש טבת, בחמישה לחודש, לגלותנו, בא אלי הפליט מירושלים לאמור, הוכתה העיר. דאס איז געווען די טאג וואס זיי האבן געהערט די שמועה. און וויבאלד זיי האבן דעמאלטס געהערט וואס איז געשען צו ירושלים, ועשו יום שמועה כיום שריפה האבן זיי געמאכט יענעם טאג אזוי ווי די יום שריפה כאילו עס וואלט היינט אליינס געשען. איז זאגט רבי שמעון זאלסטו וויסן, איך בין נישט מסכים וואס די לעצטע צום העשירי איז עשרה בטבת, ניין, דאס איז געווען א צווייטע זאך, מען רעדט דארט פון ה' בטבת, וואס דעמאלטס איז געקומען די שמועה צו די אידן אין גלות וואס איז געשען דארט אין ארץ ישראל. און ער זאגט, לייגט צו ר' שמעון ונראין דבריי, דבריי מדבריו, מיין רייד זעהט מיר אויס ריכטיגער ווי מיין רבי'ן רבי עקיבא, שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, לפי מיר שטימט די מעשה אין די פסוק זייער גוט, ערשט איז געווען תבקע העיר, שפעטער געווען נשרף בית אלוקינו, שפעטער געשטארבן גדליה בן אחיקם, און שפעטער קומט די שמועה אין גלות אריין. פאר דעם די סדר שטימט זייער גוט, אבער והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון אחרון, לכאורה לפי אים, לפי רבי עקיבא שטימט נישט די סדר, ווייל תבקע העיר געווען שפעטער, דאס הייסט ערשט דאך געווען סמך על ירושלים, מען האט ארום גענומען ירושלים, און שפעטער נאר געווען תבקע העיר. אלא מאי פארוואס זאגט ער יא אזוי? אלא שהוא מונה לסדר חדשים, ער האט געוואלט אז די פסוק זאל שטימען די סדר חדשים, תמוז, אב, תשרי מיט טבת. ואני מונה לסדר פורעניות, איך וויל אבער די פסוק זאל שטימען מיט די מעשה ווי עס איז געשען, איך פיל עכט וואס איז געשען, איז ערשט געווען די הובקעה העיר, שפעטער געווען נשרף בית אלוקינו, שפעטער געווען נהרג גדלי' בן אחיקם און נאכדעם געווען די שלעכטע בשורות אנגעקומען. איתמר האב מיר געלערנט, רב ורב חנינא אמרי בטלה מגילת תענית. א מגילת תענית, דאס איז אלעס בטל געווארן. לאמיר אביסל מסביר זיין וואס מיינט די מגילת תענית. חנניה בן חזקיה האט אנגעהויבן צו שרייבן דעיטס וואס איז געווען א קליינע יום טוב פאר כלל ישראל. עס איז געווען א נצחון, שיינע זאכן זענען געשען. האט ער מיר געמאכט א מגילת תענית וואס אויף יענע טעג טאר מען נישט פאסטן און מען טאר נישט מאכן קיין הספדים אויף דעם. ס'האט זיך אנגעהויבן בערך הונדערט יאר פארן חורבן, און מיט די צייט פלעגט מען צולייגן נאך דעיטס, ביז מ'איז אנגעקומען צו א ליסט פון פֿינף און דרײַסיק דעיטס. און די שאלה איז יעצט געווען, וואס איז געשען לאחר חורבן? האט מען געהאלטן די דעיטס? אדער ניין, איינמאל ס'איז געווען א חורבן איז דאס בטל געווארן אויכעט, און די אלע טעג וואס מ'פלעגט מאכן פאר יום טוב איז בטל געווארן, קענסט מאכן היינט אויף דעם וואס דו ווילסט. ער זאגט אזוי, איתמר רב ור' חנינא אמרי בטלה מגילת תענית, ס'איז בטל געווארן, קענסטו מאכן וואס דו ווילסט. ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי אמרי לא בטלה מגילת תענית, ס'איז נישט בטל געווארן. ס'איז ווייטער, די טעג וואס איז געווען אויף מגילת תענית, דארף מען אכטונג געבן, מ'מאכט נישט קיין תענית, און מ'מאכט נישט קיין הספדים אויף דעם. ער זאגט אזוי רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית, זיי ביידע זאגן ס'איז בטל געווארן, ווייל הכי קאמר, אזוי האבן זיי אויסגעטייטשט דעם פסוק, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, זיי האבן דאך געהאט א סתירה אינעם פסוק, פון איין זייט ווערט עס אנגערופן צום, פון איין זייט ווערט עס אנגערופן לששון ולשמחה, זאגט ער יא, בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה, אז דער בית המקדש שטייט, איז דאס אלעס לששון ולשמחה? מען האלט די אלע צום? און וואס מיינסטו לששון ולשמחה? מאכט נישט קיין תעניתים, מאכט נישט קיין הספדים, ס'איז א חשוב'ע טאג. אבער אין שלום אז די בית המקדש שטייט נישט, צום, ווערט פון דעם א צום, קענסט מאכן אויף דעם תענית, קענסטו מאכן אויף דעם הספדים. דאס הייסט די מינוט וואס איז נחרב געווארן די בית המקדש, פון דעם יום טוב איז גארנישט געבליבן, איז והנך נמי די מגילת תענית אויכעט כי הני, פון דעם יום טוב וואס מען פלעגט מאכן איז גארנישט געבליבן, פארקערט ס'איז אזוי ווי דער צום, דער צום ליידער היינט איז א טאג וואס מען דארף פאסטן, אויב אזוי אויכעט די אלע דעיטס וואס איז געווען אויף מגילת תענית איז אויס יום טוב, נאך פארקערט קענסט מאכן תעניתים אויף דעם און קענסט מאכן הספדים אויף דעם. מה שאין כן רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי זיי זאגן ניין, לא בטלה מגילת תענית, ס'איז נישט בטל געווארן, ווייל הני הוא דתלינהו רחמנא בבית המקדש, די פיר דעיטס, צום רביעי, צום החמישי, צום השביעי מיט צום העשירי, איז אלעס קאנעקטעד צום בית המקדש, איז ווילאנג די בית המקדש איז דא געווען, האט דאך נישט קיין פשט צו גיין פאסטן אויף די טעג, האט מען עס געמאכט לששון און לשמחה, אבער די מינוט וואס מען איז נישט דא קיין בית המקדש, דארף מען עס צוריק מאכן צו א טרויעריגע טאג. מה שאין כן אבל הנך כדקיימי קיימי, די אנדערע טעג וואס איז געשטאנען אויפן מגילת תענית, האט דאך נישט קיין שום שייכות נישט צום בית המקדש, נאר ס'איז געווען עפעס א נצחון עפעס א יום טוב פאר כלל ישראל, אויב אזוי אוודאי דארף מען עס האלטן נאכן חרבן אויך, וואס פאר שייכות אז די בית המקדש שטייט נישט, למעשה דאס איז געווען א חשוב'ער טאג פאר כלל ישראל, אויב אזוי דארף מען עס האלטן. מתיב רב כהנא פרעגט רב כהנא אזא שאלה, מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד, וירד רבי אליעזר ורחץ ורבי יהושע וסיפר, זיי האבן מחליט געווען אין לוד אז אויף חנוכה מען גייט מאכן א תענית ציבור, און זיי צוויי האבן נישט מסכים געווען, איז רבי אליעזר איז אראפגעגאנגען און האט זיך געוואשן, ער האט געוואלט ווייזן עפעס אין פאבליק אז איך בין נישט מסכים מיט דעם, ורבי יהושע וסיפר, ער האט זיך געשוירן, ווייטער, א זאך וואס מען טוט אין פאבליק, ואמרו להם, און זיי ביידע האבן געזאגט צו די מענטשן פון לוד, צאו והתענו על מה שהתעניתם, אויף דעם וואס דו האסט געפאסט, אויף דעם אליינס דארפסטו יעצט גיין מאכן נאכאמאל א תענית, דארפסט מאכן תשובה אויף דעם, פארוואס? ווייל דו קענסט נישט טון אזא זאך, ס'איז חנוכה, ס'איז א צייט פון יום טוב, ס'איז א צייט וואס שטייט דאך אין מגילת תענית, קומסטו און גייסט דא מאכן עפעס א צום דערפאר? וויאזוי קען ענק טון אזא זאך? אויף דעם אליינס איז געמאכט א צום אויף א טאג וואס ס'שטייט אין מגילת תענית, א טאג ווי חנוכה, אויף דעם אליינס דארפסטו מאכן תשובה. איז זע איך דאך קלאר פון דא אז ס'איז נישט בטל געווארן, און נישט געהאלטן אזוי ווי רב מיט רבי חנינא אז מגילת תענית איז נישט בטל געווארן. אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, ס'נישט קיין קשיא, דו פרעגסט פון דא זעה איך אז ס'נישט בטל געווארן מגילת תענית, שאני חנוכה דאיכא מצוה. ביי חנוכה איז דא א אנדערע זאך, ס'איז דא א מצוה דארטן אויכעט, ס'איז דא די מצוה פון גיין צינדן לעכט, ס'איז דא די אלע אנדערע מצוות דארטן, מ'צינדט לעכט, הלל, על הנסים, קריאת התורה, איז פאר דעם אזא חשוב'ער טאג, אבער הכי נמי ביסט גערעכט די חלק פון תענית דאס האט מען אוועק גענומען, אבער די מצוה דאס איז יא געבליבן. אמר ליה אביי ותיבטל איהי ותיבטל מצותה, זיי מבטל די גאנצע זאך. אויב זאגסטו מיר אז מגילת תענית איז בעצם בטל געווארן, נאר שאני התם ווייל די מצוה איז געבליבן, די צינדן לעכט דאס איז געבליבן, אז דו ביסט מבטל מגילת תענית, זיי אויך מבטל דעם לעכט צינדן, זיי מבטל דעם הלל, די קריאת התורה, זיי אלעס מבטל. אויף דעם זאגט ער ניין, אלא אמר רב יוסף, שאני חנוכה דפרסומי דמפרסם ניסא, ס'איז געווארן אזוי באקאנט די נס, דאס הייסט יעדער האט זיך שוין אזוי מיטגעפרייט מיט חנוכה, איז גיין מבטל זיין חנוכה דאס קען איך נישט טון. ווי רש"י זאגט כבר הוא גלוי לכל ישראל על ידי שנהגו בו המצוות והחזיקו בו כשל תורה ולא נכון לבטלו, אזא זאך קען איך נישט גיין מבטל זיין, איז פארדעם זאגט ער חנוכה דאס איז אנדערש, איז פאר דעם האבן זיי טאקע געטענה'ט עטס גייטס מאכן א תענית אויף חנוכה, אויף א טאג וואס יעדער איינער פרייט זיך, מען דערמאנט זיך פונעם נס וואס איז געווען, פונקט יעצט קומסטו מאכן א תענית, דאס איז פאלש, אין הכי נמי קען זיין מגילת תענית איז בטל געווארן, אבער ס'איז א ספעציעלע טאג וואס חנוכה וואס איז עכט איינגעפירט געווארן צווישן כלל ישראל, יעצט זאלסטו מאכן א תענית, אויף דעם האבן זיי געהאלטן דאס נישט ריכטיג, פאר דעם זענען זיי אראפגעקומען און האבן געזאגט, רבותי עטס דארפטס מאכן תשובה אויף דעם.